האט געזאגט וועגן איר אז ווען זי וואלט געקענט כתיבן אותיות וואלט זי געקענט מאכן א קמיע אז משיח זאל קומען אין דעם זעלבן יאהר. איז ווי נאר חנטשע איז גענעזען געווארן האט פראדל געזאגט אזוי, חנטשע הייסט זי, א מתקה איז זי מיט דעם אייבערשטנס הילף געווארן, קען גארנישט זיין בעסערס ווי רופן זי חאטשקע מאטשקע.

די וועלט איז נישט משוגע. מען קען נישט זאגן אז מיטן משנה שם זיין איז חנטשע אינגאנצן ארויס פון סכנה. די סכנה איז געווען אין איהר שיינקייט. אויך איידער זי האט חתונה געהאט איז זי געווען שיין ווי די זון אין הימל. אזוי ווי די וועלט זאגט מארצעפאנעס און זי ווייסט נישט זייער טעם, אזוי האבן לייט געזאגט אויף חנטשעס פנימל ריינע אלעבאסטער און נישט געוואוסט וואס דאס איז אזעלכעס. ווער האט עס א קוק געטאן אויף איר האט זיך אים געדאכט אז אינעווייניג אין איר פנימל ברענען גאלדענע ליכטלעך. אירע בלויע אויגן, זומערדיק פרייליכע ווי קאָרנבלימלעך, און אירע האָר, ווי פון דעם זעלבן גאָלד מיט וועלכן עס זענען אויסגענייט די לייבן און די לוחות אויף אַ ספר-תורה-מענטעלע. ווען זי איז געווען אַ יונג מיידל, האָט מען איר שיינקייט אַפילו נישט אָנגעזען, וואָרום חנטשע האָט גערן געהאַט צו שפּילן זיך ווי אַ יינגל. כאָטש זי האָט געלערנט אין אַ חדר פֿאַר מיידלעך, פֿלעגט זי אָפּנאַרן ציפּע די רעבעצן, זיך אַרויסמאַכן פֿון לערנען און לויפֿן צום חדר פֿון לייבעלע בילקע זיך שפּילן מיט ייִנגלעך אין דרויסן. זי האָט געפּיקט שטיינלעך פֿון גומי-ביקסעלעך ווי ייִנגלעך, מיט שטיינלעך געמאַכט קאַטשקעס אויפֿן וואַסער און אַפֿילו מיטגעלאָפֿן צום טײַך מאַכן נורקעס. נאָר בײַם טײַך פֿלעגט זי בלײַבן שטיין איינע אַליין. די ייִנגלעך האָבן זיך אױסגעטאָן אין אַרײַן אין װאַסער און זי פֿלעגט בלײַבן שטײן אױפֿן ברעג. זי האָט דעמאָלט אױסגעזען װי אַ הינדעלע, װאָס קוקט זיך צו פֿונעם ברעג, װי אַזױ קאַטשקעלעך גליטשן זיך אױפֿן טײַך-שפּיגל. חנטשע פֿלעגט אַהײמקומען אַן אײַנגענאָרעטע מיט אַ פֿאַרמאַזשעט פּנים, װי זי װאָלט אַרױס פֿון אַ לײמגרוב. ס'האָבן נישט געהאָלפֿן די װאָרענישן פֿון טאַטע-מאַמע, אַז אַזאַ שלומפּערקע, װי זי,

האָט חנטשע אױפֿגעהאַלטן איר שײַן אין הױז, און אַז די זון איז שױן געהאַט אין גאַנצן פֿאַרגאַנגען, האָט די ליכטיקײט פֿון חנטשעס פּנים באַלױכטן יעדעס װינקעלע. בײַם בענטשן די שבת-ליכט האָט געלע געבעטן בײַם אָבֿ-הרחמים, װאָס זיצט אין זיבעטן הימל, ער זאָל באַשירעמען איר קינד פֿון גאָרן בײז און פֿונעם שלעכטס, װאָס קומט פֿון מענטשלעכע אױגן.

אַז חנטשע האָט אין דער האַנט פֿון דער טיקערן אַרײַנגעלײגט חי גראָשן, האָט פּערעלע געזאָגט װי אַ סוד, קוקנדיק מיט צעטומלטע אױגן אױף אירע בריסטן, הערסט, טאָכטערשי, זאָלסט דײַן שײן לײַב נישט אָפּדעקן אַפֿילו פֿאַר דײַן מאַן, ס'איז סכּנת-נפֿשות.

געלע האָט אױסגעשפּיגן דרײַ מאָל און געזאָגט דעם שפּרוך, זאַלץ אין די אױגן, פֿעפֿער אין דער נאָז און אַ נאָדל אין האַרץ! דײַן שלעכטער בליק זאָל נאָר קומען צו דיר צוריק! און זי האָט נאָך אַ מאָל אױסגעשפּיגן דרײַ מאָל. אונטער דער חופּה האָט חנטשען געטרײסלט, אין די שלײפֿן האָט איר געהעמערט, װי זי װאָלט חלילה געװען פֿאַרבײַ. זי האָט נישט געװוּסט, װאָס אַרום איר טוט זיך, אלס איז איר געווען אויסטערליש פרעמד און אלס וואס זי האט געטון האט זי געטון אן איר אנטייל. מאמע, עס איז מיר אזוי, איך ווייס נישט, האט זי זיך שטיל געקלאגט. די מאמע, פול מיט שרעק, האט זי בארואיגט, טאכטערשי, אזוי איז מיט אלע כלות אין אזא שעה, עס וועט דיר אם ירצה השם איבערגיין און ס'וועט דיר וואויל געפעלן.

די מאמעס האבן באהאלטענערהייט אז פרעמדע אויגן זאלן נישט זעהן געבראכן זיך די פינגער פון די הענט. פון דעסטוועגן האט געלע געפונען א שטיקל טרייסט אין דעם וואס עס איז שוין נאך די חופה, אז געלויבט זאל זיין דער הימל פאר זיינע חסדים. און פונקט אזוי האט דעם חתן'ס מאמע נישט געקענט נעמען קיין לעפל ווארעמס אין מויל אריין פון קלעמעניש און נאכטראכטעניש וואס דאס אלס וואס עס געשעהט מיט דעם יונגן ווייבל געשעהט שוין נאך די חופה.

מיט ביידע הענט האָט זי אָנגעוויזן אויף חנטשען און אָן שהיות אַרויסגעפּראַלט. פּערעלע, האָסט געגעבן מײַן קינד אַ גוט אויג און צעשטערט אונדזער שמחה, האָסט אונדז אַ גרויסער בראָך אָפּגעטאָן. די טיקערן האָט זיך אײַנגעשרומפּן, פֿאַרשנירלט אירע דינע ליפּעלעך און, קוקנדיק אויף די זײַטן, ווי זי וואָלט זיך געוואָלט אַרויסמאַכן, געזאָגט.

און דאס שלעכטס וואס איך האב געטראכט זאל נישט ווערן געדאכט. פערעלע האט זיך ווידעראמאל איינגעשרומפן און זיך געווערט, פארוואס זאל איך נעמען אויף זיך אזא זינד אז איך האב א כשר'ע כלה געגעבן א גוט אויג? פארוואס קומט עס מיר? זאל עס מיר געשען וואס איך ווינטש דאס יונגע ווייבל זאל עס. פון דעסטוועגן איז זי וויליג געווארן, זיך בארואיגט און געזאגט דעם שפרוך אזוי ווי געלע האט געוואלט. נאר אז נאכן אפשפייען דריי מאל האט פערעלע זיך אריבערגעבויגן איבערן בעט א קוש צו טוהן חנטשען אין שטערן, האט געלע זי אוועקגעריסן אויף צוריק. ניטע, חלילה! מ'טאר ניט! די זעלבע נאכט איז רחמיאלטשע געקומען צו חנטשען מיט א פארשפעטיגטן מעת-לעת ווי קיינמאל גארנישט.

גיי נישט, חנטשעלע, גיב אכטונג, חנטשעלע, חלילה, ווי זי וואלט געווען אן איידל און זעלטן געפעס, קיינער זאל עס נישט אנרירן. דער טאטע האט געזאגט אז אזוי טאר מען נישט, ס'איז נישט קיין אידישער שטייגער, אין די געשעפטן פון דעם רבונו של עולם דארף מען זיך נישט אריינמישן. ער באשטימט וואס און ווען, און מיר לויבן אים דערפאר, וועט ער אויך באשירעמען חנטשין זי זאל האבן א לייכט טראגן און א לייכט האבן. צי קען א מענטש פארשטעלן דעם דאך? צי קען מען מענטשן טרייבן פון דער טיר? וואס עס איז באשערט, און נאר גוטס זאל זיין באשערט, קומט עס אין שטוב אריין. און דאס וואס איז דערנאך געשען איז געקומען אין שטוב אריין. די וועלט האט געוואוסט אז ס'איז געקומען מיט פייווישן דעם מוהל. די מעשה איז געווען אזוי, צו די ניין חדשים איז חנטשי געלעגן געווארן מיט א יונגל, פראדל די הייבאם האט צוגעהיט ארום דעם בעט פון דער קימפעטארן זאל זיין א מחיצה פון ליילעכער, דעם ליילעך האט מען אפגעדעקט נאר ווען עס זענען געקומען חדר יונגלעך צו לייענען קרישמע פארן וואויל פון דער געווינערין, קיין פרעמד אויג פון א דערוואקסענעם מאנסביל צי א פרעמדע אישה האט די מאמע צו חנטשי'ס בעט נישט צוגעלאזט,

יעדעס מאל ווי אים קומט אויס צו קוקן אויף די נאקעטע ברוסט פון א יונגע מוטער, אזוי זעהט ער די ברוסט ווי א ווייסע טויב, נאר דאס מאל איז ער נכשל געווארן, אדער אפשר האט אים א כח וואס ער האט פריער נישט געוואוסט וועגן אים, אים מכשיל געווען.

צום סוף האט זיך אריינגעשטעלט פראדל די הייבאם מיט א טענה פארוואס מען האט איר נישט געזאגט די ערשטע, שוין ברוך השם דרייסיג יאר ווי זי נעמט אפ קינדער, וואס אלס אירע אויגן האבן געזעהן וואס עס געשעהט מיט בריסטן פון קארמענדיגע מאמעס, זאל עס נאר אויסגיין צו אלע וויסטע פעלדער און וועלדער.

געלע וואלט געשוואוירן אז יא, נאר אויב פראדל פרעגט אזא שאלה איז זי שוין נישט זיכער. מסתמא יא. ווארום זי אליין האט באצאלט געצל'ען דעם שמש פון בית מדרש ער זאל אויפהענגען די שיר המעלות'ן אויף דער מחיצה, ארום דער קימפעטארנ'ס בעט, אויף די פענסטער און טירן און וואו נאר אן עפענונג. פונדעסטוועגן וועט זי לויפן אים איבערפרעגן. איז געלע געלאָפֿן צום שמשׂ מיט אַ ספֿק אין איר האַרץ. און װי זי איז געלאָפֿן אַהין מיט אַ ספֿק, אַזױ איז זי צוריקגעקומען מיט אַ ספֿק. געצל האָט געזאָגט, אַז ער האָט דעמאָלט אױפֿגעהאָנגען אַ שיר-המעלות אַפֿילו אױפֿן פּיעקעליק און אַפֿילו אױף דער קאַפּע איבער דער קיך צום קוימען, ווארום בעוונותינו הרבים קריכן אריין די שדים און נישט גוטע, און די אנדערע משחיתים, נישט געדאכט זאלן זיי ווערן אויך דורכן קוימען. נאר ווער קען קאווירן אז די חדר יונגלעך וואס זענען געקומען ליינען קרישמע ביים בעט פון דער געווינערין האבן נישט אראפגענומען א שיר המעלות פון דאנען און פון דארט, ווער קען קאווירן? היינטיגע צייטן זענען דאך לא עלינו גאר אנדערע קינדער ווי אמאל, עכבראשים, שקצים, צעלאזענע קונדסים, און און נישט געשטראפט זאל מען ווערן פאר די רייד וואס פון דעם אלעמען קומט ארויס. פראדל האט פארלייגט די הענט אויף די באקעס מעשה באלעבאסטע און געזאגט. דאס וואס כ'האב געטראכט געלעשי, נישט גוטע. דורכ'ן קוימען צי דורך אן אנדערן אפגעדעקטן לאך זענען זיי געקומען און זיך צוגעכאפט צו חנטשעס בריסטן. מיינע אויגן זאלן מער נישט זען וואס זיי האבן שוין געזען פון יענע לייט. און פראדל האט ווייטער געזאגט אז אבי זי ווייסט שוין וואס און ווען, איז נישט קיין מלאה. זי, וואס נעמט אפ קינדער אפילו זיי גייען זייטיג, אדער מיט אויסגעדרייטע קעפלעך, אדער מיט פארטשעפעטע פיסלעך, זי האט שוין אירע פארטלען ווי אזוי צו פארטרייבן די נישט גוטע פון חנטשעס בריסטן. זי האט די אלע סגולות איבערגענומען פון איר מאמע עליו השלום.

און אויף אים ארויפגעשטיגן צום ארון קודש ווי ער וואלט ארויפגעשטיגן צום גן עדן צו די צדיקים, ער האט געלאסן געהויבן א פוס, זיך א הייב געטאן מיט כוונה אויף א שטאפל און ווידער געלאסן און מיט כוונה געהויבן א פוס, אין דער הייך איז אים ליכטיג געווארן פאר די אויגן, עס זענען דארט געלעגן פארטרוקנטע השענות פון אסאך יארן, דער שטויב און דאס שפינוועבעכץ האט זיי פארדעקט מיט א גרויסן צודעק, א גאנצע אוצר, אזויפיל סגולות, אזויפיל מצוות. פראדלשי, האט ער אראפגעפרעגט פון איבערן ארון קודש, וויפיל זאל איך דיר זיי געבן? דריי? פיר? וואס זשאלעוועסטע? גיב מיר אראפ א גארשטש! האט זי אויפגעהויבן די האנט צו אים אין דער הייך. האט געצל אנגענומען א גארשטש הושענות און זיי געפריווט אפפילן פונעם שטויב.

זי האָט געפֿילט די גענעזונג, און אַז די סגולה פֿון פֿראַדל האָט געפּועלט, האָט זי נצחונותדיק געזאָגט, איצט, טאָכטערשי, ביסטו באַפֿרײַט פֿון די, וואָס האָבן דיר שלעכטס געטאָן. איר הערט, געלעשי, אַלע בעטן דאָך, אַז אויב אַ מױד זאָל זי כאָטש זײַן אַ שײנע, נאָר איך זאָג אײַך, אַז שײנקײט דאַרף מען באַהאַלטן ווי אַן אוצר,

שיידישע גנבים. איך בין דאמאלט אלט געווען א יאר אכט, און אפשר ניין, ווען גנבים האבן זיך אריינבאקומען אין אונזער הויז און ארויסגע'גנב'עט דאס וועש. איך זאג, גנבים האבן זיך אריינבאקומען און ארויסגע'גנב'עט.

נישט אזוי אפצוהיטן דאס הויז פון גנבים, ווי כדי דער ווינט זאל נישט טרייסלען די טיר אין די נעכט און נישט שרעקן די קינדער אין זייער שלאף. אויך די טיר פונעם אלמער איז אלעמאל געווען פארשלאסן און דער שליסל איז געליגן אויבן אויפן אלמער. די טיר איז נישט געווען אויפגעריסן און דער שליסל איז געליגן ווי ער ליגט אלעמאל. איז די מעשה מיט דער גניבה געבליבן א רעטעניש וואס די מאמע האט זיך.

סודען זיך ווי מענטשן און פארטראכטן זייערע מזימות. דער טאטע האט אונז געפירט ארום דעם פלויט פונעם בית עולם דורך די סודות'דיגע בייטן וואס זייער גרינס איז ביינאכט שווארץ און ס'איז בעסער זיך נישט איינצוהערן וואס דארט טוט זיך. איך און מיין ברודער האבן זיך אנגעהאלטן ביים טאטנ'ס הענט וואס האבן אונז געגעבן כח בייצוקומען יעדן שרעק.

א באהאלטענער טכויר וואס איז ארויסגעשפרונגען פון צווישן דעם גרינס און איז אליין שיער נישט אומגעקומען פון פחד, האט פון זיין אייגענעם טויטן-שרעק ארויסגעלאזט אן עיפוש מער ווי ווען ער כאפט זיך אריין אין א שטאל צו דערווערגן שלאפנדיגע הינער. כאטש איך האב אים קוים געזען וואלט איך געשוואוירן ביי די ציצית אז פון צווישן דעם גרינס איז ארויסגעשפרונגען א לאנטוך. אפילו דער גערויש

ס'איז גארנישט. אז מענטשן שלאפן, כראפען זיי. אז געוויקסן שלאפן, שלאפן זיי נישט אין קיין בעטן, באוועגן זיי זיך. בלעטלעך קלאפן זיך אן איינס אין דעם אנדערן. דער ווינט שלאפט נישט, רוישט ער צווישן די צווייגן. די קאץ וואס איז פארביי געלאפן, אויף דעם איז זי א קאץ, זי זאל לויפן ביינאכט זוכן פעלדמייז. א קאץ האט זייער ליב פעלדמייז. אזוי האט דער טאטע אונז געגעבן צו פארשטיין אז אלץ דארף מען פארשטיין. איך מיט מיין ברודער האבן אלץ פארשטאנען, אבער דער פחד האט נישט אויפגעהערט לויערן. פלוצלינג האט דער ברודער אויסגעשריגן, טאטע, אויך מיין בליק איז געפאלן אויף דער סכנה! איבערן פּלויט פֿונעם בית-עולם האָט געפֿאָכעט אַ ריזיקער פֿליגל. דער פֿליגל האָט געפֿאָכעט אַזוי, ווי פֿון שווערקייט קען זיך דער פֿויגל נישט אויפֿהויבן אין דער לופֿטן, באַוועגט זיך דער פֿליגל און פֿאַלט צוריק אַראָפּ. פֿון דעם, ווי דער טאַטע האָט געדריקט מײַן קליין הענטל, האָב איך זיך אָנגעשטויסן, אַז עפּעס איז אים נישט קלאָר. אַ לענגערע ווײַלע זענען מיר געשטאַנען אָפּוואַרטנדיקע. דערנאָך האָט דער פליגל אַ צאַפּל געטאָן און געבליבן פאַרהאָנגען איבערן פּלויט, ווי דער פויגל פון יענע זייט וואָלט אויסגעהויכט זיין נשמה. קום, טאַטע, לאָמיר גיין אַהיים, האָב איך אים אַ צי געטאָן ביי דער האַנט. דער טאַטע האָט זיך נישט גערירט פון אָרט. פון יענע זייט פּלויט האָט זיך געהערט אַ גערויש ווי פון מענטשן,

וואס האבן געפאשעט פערד מיט דעם זאפטיגן גראז פון דעם אלטן בית-עולם. כאטש דער טאטע איז געווען זיכער אז איינמאל פאר אלעמאל האט ער אונז ארויסגעקלאפט פון קאפ די מעשות וועגן שדים און נישט גוטע, בין איך נישט געווען זיכער אז די מעשות זענען אויסגעטראכטע. מיט מיין אייגענעם שכל האב איך פארשטאנען אז אויב ביינאכט זעט מען נישט קיין חיות און זיי זענען פאראן, און אויב אין די טיפענישן פון וואסער זענען פאראן פיש און שלאנגען און מען זעהט זיי נישט, אזוי זענען אויך פאראן שדים און נישט גוטע, קאשעצן און לאנטוכס, נאר מען זעהט זיי ניט. ווי קען מען זיי זעהן אין דער פינסטערניש פון דער נאכט, בפרט אז זיי קענען מאכן זיי זאלן זיין און מען זאל זיי נישט זעהן? אויך דערמיט וואס די מאמע האט זיך אויסגעהיט צו רעדן וועגן דער גניבה פון דער וועש, האב איך נישט געספק'ט

עס זענען פאראן נאך אנדערע יענע-וועלטיגע אנשיקענישן וואס האבן נישט קיין גוף און מען קען זיי קיינמאל נישט זען, אבער שלעכטס קענען זיי יא טון ווי אלע אנדערע. די בעסטע און אפילו גוטמוטיגע זענען די שרעטעלעך. קיין שלעכטס טוען זיי קיינמאל נישט, אבער קונדייסישע מעשים טוען זיי יא. טאמער קלייבסטו אין וואלד יאגדעס,

ווי די אלע יענע וועלטיגע אנשיקענישן קענען זיך מאכן דינער פון שפינוועבס און קלענער פון מילבן און זיך אריינבאקומען אין א הויז דורך א שפארע דינער פון א לעכל פון א נאדל, אזוי קענען זיי אויך מאכן אז דאס וואס זיי פארשלעפן אדער דאס וואס זיי שלעפן צונויף זאל ווערן גארנישט און שפעטער אז זיי דארפן ווערן די זאכן צוריק גרויס ווי זיי זענען געווען פריער. ביי אונזער א קרוב האבן זיי אפילו איבערגעשטעלט דאס מעבל אין זיין הויז. אין חודש תמוז האבן זיי אראפגעבראכט פון בוידעם די פסח'דיגע כלים, זיי אריינגעשטעלט אין די סאלע, און אין די כלים אריינגעלייגט שטיקלעך דאר ברויט זיי זאלן ווערן חמצ'דיג. א צווייט מאל ס'איז געווען חנוכה, ווען מען לאזט אויס גענזן שמאלץ אויף פסח, און מען פרעגלט לאטקעס, האבן זיי מיט זעק

ווען אן ארעמאן האט אנגעקלאפט אין זיין טיר און געבעטן א נדבה האט ער געפרעגט די קשיא און צוריק פארמאכט די טיר. איין מאל האבן די יענע וועלטיגע גענומען אן אים נקמה אז ער איז שיער נישט געשטארבן פון שרעק. ערב פסח איז געקומען צו אים קהל און אים געבעטן ער זאל געבן צושטייער אויף מעות חיטין פאר ארעמע לייט. האט ער ווידער געפרעגט וואס וועל איך האבן דערפון?

אין דער סדר נאכט איז זיין טיש געווען באשטעלט כיד המלך. די בליץ לאמפן האבן זיך געשפילט אין די קאראפקעס וויין, די קריסטאלענע כוסות האבן געפינקלט און דער זילבערנע כוס פאר אליהו הנביא איז געווען אויסגעשייערט ווי א שטיק זון.

אז ער דארף גיין עפענען די טיר צו שפוך חמתך, איז ווי נאר ער האט די טיר קוים אפגעלענט, אזוי האט זי זיך געגען א צעפראל, ווי א שטורם ווינט וואלט זי אויפגעריסן, און א צערייצטער איז אריין דער שטאטישער באק. פֿון דער ליכטיקייט און דער פּלוצימער ענדערונג איז דער באָק צעווילדעוועט געוואָרן. ער האָט אָנגעהויבן שפּרינגען, זוכן עפּעס, וואָס ער האָט מסתּמא אַליין נישט געוווּסט וואָס ער זוכט, אָדער אפשר האָט ער דערפֿילט דעם ריח פֿון כּרפּס אויפֿן סדר-טעלער, איז ער אַרויף אויף אַ באַנק, דערנאָך אויפֿן טיש, און פֿאַרטשעפּעט מיט אַ הינטערשט פֿיסל אַ קאַראַפֿקע מיט ווײַן. דער וויין האָט זיך אַ גוס געטאָן איבערן ווייסן טישטעך און איינוועגס אַ כלאַפּ געטאָן אויפן קיטל פון אונזער קרוב. מעגלעך, אַז עפּעס אויפן טיש וואָלט אָפּגעראַטעוועט געוואָרן, ווען אונזער קרוב זאָל נישט האָבן איינגעפאַלן אַראָפּצוטרייבן דעם באָק. אינעם רויט-באַפלעקטן קיטל, ווי אַ שוחט, וואָס האָט נאָר-וואָס געשאָכטן אַ קאַלב, איז ער אויפגעשפּרונגען און אַ טרייב געטאָן דעם באָק, אַזוי ווי מען טרייבט אַ האָן, אַ שאָ! אַ שאָ! דער באָק האָט זיך אױסגעדרײט און פֿון אײן אײנציקער דריגע מיט אַלע פֿיר פֿיסלעך האָבן זיך אַלץ אױפֿן טיש אױסגעמישט, די כּוסות מיט די מצות מיט די לײַכטעס. דאָס אײנציקע, װאָס איז געבליבן גאַנץ אױפֿן טיש, איז געװען דער כּוס פֿאַר אליהו הנבֿיא, װאָס האָט זיך אַ טרײסל געטאָן, אָפּגעגאָסן אַ פּאָר טראָפּן װײַן אױפֿן טישטעך און צוריקגעבליבן שטײן, װי אַ נישט-געזעענע האַנט װאָלט אים אָפּגעהיט.

אין צדקה איז מיין מאמע געווען א אפגעהיטענע, זי האט קיין ארעמאן נישט אוועקגעלאזט פון דער טיהר אן א נדבה, דעם א גראשן, דעם א שטיקל צוקער, יענעם א פענעץ ברויט אדער א טעלער גריץ. פרייטאג פארנאכט, פאר ליכט-בענטשן, פלעגט זי אריינווארפן אין די עטליכע בלעכענע צדקה פושקעלעך אויפן ביישטידל, דא א גראשן, דא א קאפיקע, אין אן אנדערס אפילו א דרייער.

דאס אלץ האט נישט געקענט קאווירן אז שדים זאלן זיך נישט האבן אריינבאקומען צו אונז אין הויז און ארויסגנב'ענען פון אלמער דאס וועש. זייערע כשפות קען קיין ילוד אשה נישט פארשטיין, אזוי ווי קיין שום חכם אויף דער וועלט, אפילו נישט שלמה המלך, קען פארשטיין פארוואס רשעים גייט עס גוט אויף דער וועלט, עסן אינמיטן די וואך חלה, גיסן זיך גאלד אין האלז אריין, און די צדיקים נעבעך ווערן אויסגעריסן, האבן נישט קיין כזית ברויט אויף צו מאכן המוצא, און א נדן פאר א טאכטער קומט זיי אן מיט די גרינע גאל. די גניבה האט מיך נישט געלאזט רוען. ווען אלע שטוביקע האבן שוין געהאט משלים געווען מיט דעם וואס איז געשען, האב איך נאך געזוכט און גענישטערט צו דערגיין וואוהין דאס וועש איז אהינגעקומען. איך האב גוט געדענקט ווי די מלמד'טשיכע, גענענדל די טיקערן, האט אמאל דערציילט ווי אזוי שדים האבן איר צוגע'גנב'עט דעם פייערטאפ פון אונטערן קלייד.